לזכות ישראל הלוי בן קרן דפנה שיחיה ברסינגער ליום ההולדת שלו ד' אלול.
ב' חלקים משיחת כ' מנחם אב תשכ"ה.
וואס די תכלית השלימות פון תורה איז דאך, ווי גערעדט אמאל אז תכלית השלימות פון תורה ווי אין לשון הכתוב איז דאס יגדיל תורה ויאדיר. ניטא קיין העכערער ענין אין תורה, כפירוש הפשוט יגדיל תורה ויאדיר. אין וואס דריקט זיך אויס יגדיל תורה ויאדיר, ויאדיר דארף מען האבן שני קצוות, איין ענין ווי די גמרא זאגט אין חולין אז אף על פי וואס ס'איז קיין נפקא מינה ניט אין הלכה, בגלוי, און אף על פי וואס ס'איז קיין נפקא מינה ניט אין קיינע זאכן ניט, און אף על פי כן דא זוכט מען נאך א טעם אויף קשקשת און סנפיר, ווי די גמרא ברענגט דארט אראפ אין חולין, זאגט די גמרא דעם טעם יגדיל תורה ויאדיר, דערוויילע קומט צו נאך א ענין אין תורה. ס'איז דאך צוגעקומען נאך עטליכע שורות, נאך עטליכע ווערטער, נאך אן ענין, נאך עטליכע שורות, אין תורה שבעל פה, במילא ווערט גאנצע כללות ענין התורה ווערט דעמאלט אנדערש. ווארום אין תורה אז ס'קומט צו איז דאך ניט דער פשט אז ס'איז צוגעקומען אין דער מסכתא, און דאס מאכט ניט אנדערש די אנדערע מסכתות, וויבאלד אז דאס איז איין מציאות, איז בדוגמא אז ס'קומט צו אין איין ווארט, איז דאך דעמאלט ווערט זיך א שינוי אין אור העולה על כולנה, און ס'ווערט זיך א שינוי אין דעם גאנצן קיבוץ אותיות, צי ס'זיינען אזויפיל אותיות צי מערער אותיות וכו', וויבאלד אז כל התורה כולה איז איין ווארט, איין מציאות, איז דאך פארשטאנדיג אז וואו ס'זאל נישט צוקומען אין תורה, איז דאס ניט נאר צוגעקומען די הלכה, נאר אלע הלכות און אלע פרטים פון דער תורה שטייען אין אן אנדער אופן. וואס דערפאר איז דער דער פירוש הפשוט פון יגדיל תורה ויאדיר ניט נאר דער טייטש אז ס'איז צוגעקומען אין הלכות דגים אדער אין הלכות כשרות און היפך פון כשרות, נאר ס'קומט צו אין תורה. אויף וואס פאר א פרט מ'וועט אנכאפן אין תורה ווי איז ער איצטער געווארן אנדערש דערפאר איז דאס א תורה וואס האט נאך אזויפיל און אזויפיל עלמות בגלוי אזויפיל און אזויפיל ווי דער מדרש טייטשט אפ עלמות אלה מימרות האמוראים נאך מערער. און וויבאלד אז בגלוי איז צוגעקומען נאך א מימרא איז צוגעקומען בכל המימרות כולם קען מען עפעס דערפון אפלערנען, על דרך ווי מען זאגט אז ביי מצוות איז יעדער מצוה כלולה מכל המצוות, במילא אז ס'קומט צו נאך א מצוה איז ווערט זיך דעמאלט כל המצוות כלולות נאך מיט א מצוה. על דרך זה, פון וואנעט קומט מעשה דורך דערויף וואס לימוד מביא לידי מעשה, איז אין תורה אויכעט אז ס'קומט צו נאך א מימרא בתורה, איז אלע מימרות שבתורה וואס זיי זענען כלולים מכל התורה כולה זענען זיי איצטער כלול פון נאך א ענין וואס איז נתגלה געווארן איצטער, וואס דאס איז דער ענין אין יגדיל תורה ויאדיר אין דעם העכערן קצה וואס איז העכער פון מעשה און העכער פון פ. ביז וואנעט אז מען זאגט אז אין בגלוי אין עולם קומט גארנישט נישט צו, ס'איז מער נישט ווי יגדיל תורה אליין. דערנאך איז דא אין דעם צווייטן קצה, אז בשעת ס'איז דא די מלמדי תינוקות, וואס אזוי איז דאך דער איסור פון השגת גבול איינער פון די י"א וואס דער היפך הברכה איז, מ'איז דא אבער אויף דערויף אן אויסנאם, אבער בנוגע צו מלמדי תינוקות קען איינער אויפעפענען א חדר לעבן דעם צווייטן. שרייבט דער רמב"ם דעם טעם, שנאמר יגדיל תורה ויאדיר. און וויבאלד אז יגדיל תורה ויאדיר איז ניטא קיינע הגבלות אויף דעם, מעג עס זיין כמה וכמה חדרים, איז ער מוסיף נאך א חדר. אין תורה קיין ענין ניט בדרך מקרה און יעדער ענין איז בהלכה, דער לשון און וואו ווערט געבראכט די הלכה ביי מלמדי תינוקות? פארוואס שטייט ניט בכלל אויף א לשון ישיבה? נאר דאס רעדט זיך ביז אין מלמדי תינוקות, ולכאורה קנאת סופרים תרבה חכמה, איז שייך זאגן אין א ישיבה וואס א שקלא וטריא מיט א פלפול, און מען לערנט עניינים של הבנה והשגה, במילא אז ס'וועט זיין קנאת סופרים וועט ער זיך טיפער אריין לייגן אין דעם לימוד, וועט ער מחדש זיין א נייע סברה, פארענטפערן א קשיא, אויפטון א תירוץ, ווארום דאס איז אזא מין לימוד וואס איז פארבונדן מיט יגיעה בתורה. זאגט מען ניין ס'רעדט זיך אפילו מלמדי תינוקות ער הייבט ערשט אן גיין אין חדר און מ'לערנט מיט אים אביו מלמדו און דערנאך ווי דער אלטער רבי ברענגט אין הלכות תלמוד תורה מ'הייבט אים אן לערנען צורת האותיות לכאורה וואס איז דא שייך זאגן אז ס'וועט זיין קנאת סופרים איז וואס וועט ער אים מאכן פון דעם אלף צוויי אלפ'ן סיי ווי סיי וועט זיין איין אלף. און מער ווי אלף לערנט ער ניט מיט אים. זאגט מען ניין, וויבאלד אז דאס איז אן אלף פון תורה דאס איז ניט להבדיל עי בי סי, נאר דאס איז אן אלף פון תורת חיים וואס יעדער פרט פון איר איז א אין סופי, איז אין אט דעם אלף וואס מען לערנט מיט א קינד וואס מער פון אן אלף ווייס ער נאך ניט, איז אט דער אלף אן אין סופי. במילא וואס מער ער וועט הארעווען מיטן קינד, וועט דער קינד האבן אט דעם אלף אין אן אנדער אופן. ביז אין אן אופן אז די גאנצע תורה וועט צוקומען אין דער גאנצער תורה וועט ווערן יגדיל ויאדיר דורך דעם וואס ער וועט לערנען מיט אט דעם וואס קינד וואס ווערט אנגערופן תינוק וועט ער מיט אים לערנען נאך אין א חדר אין די אין התחלת הלימוד צו די אות צו די נקודה צו כל התחלה צו כל אופני לימוד וואס מען לערנט מיט א תינוק בהתחלה. ווי דריקט זיך דאס אויס אין תורה גופא? איז דאס דא ווי תורה פסק'נט אפ א דין פאר א תינוק בן יומו? און דערנאך איז דא דער לימוד פנימית התורה ווי דאס אפילו ניט אויסגעטייטשט בנוגע צו הלכה, דאס בלייבט מער ניט ווי אין קבלה אליין. וואס כאמור כמה פעמים וויבאלד יעדער ענין וואס איז דא אין קבלה מוז אראפ קומען דערנאך אין דרש און אין רמז ביז אין פשט ווארום סך הכל העולמות זענען דאך אין סדר השתלשלות במילא איז קבלה פון אצילות מוז אראפ קומען אין עשיה וואס דאס איז דער ענין הפשט שבתורה, אבער ס'איז דאך דא ווי אצילות שטייט פאר זיך און דאס פארטייטשט ניט בנוגע ווי דאס וועט אויסזען אין הלכה, אדער ווי דאס וועט אויסזען אין עבודת האדם, אדער ווי דאס וועט אויסזען אין א דרוש, און דערנאך איז דא ווי קבלה ווערט אפגעטייטשט ווי דאס קומט אראפ אין הלכה לפועל. און ווי ס'איז דא דאך די כמה הלכות וואס איז דא בכל ספרי הפוסקים ובריבוי גדול אין הלכות אין די שלחן ערוך פון דעם אלטן רעבן וואס אף על פי וואס בגלוי שרייבט ער ניט אפילו דארט וואו ער שרייבט ניט חכמי האמת איז דאך דאס אויכעט מחכמי האמת. נאר וואס דען דאס איז ווי קבלה טייטשט זיך אויס אין הלכה למעשה וואס דאס איז ווען קומט אראפ אין א תינוק בן יומו בפרט אין הלכות תלמוד תורה. וואס גלייך בהתחלה הייבט זיך אן בזה אף על פי ווי גערעדט כמה מאל אז א קטן איז פטור אינו חייב במצוות פטור מן המצוות און מיט דעם קטן אויף דעם קטן שרייבט מען הלכות תלמוד תורה און וואס דארטן שטייט בפירוש אז חכמי האמת זאגן אז מען דארף לערנען גאנץ תורה סיי דעם סיי דעם נגלה און סיי דעם סוד אבער נגלה אויכעט מיט כולל אנהייבנדיג פון דעם קמץ א' אָ, וואס אט דעמאלס זעט מען דעם איחוד פון יגדיל תורה ויאדיר אין די שני קצוות אנהייבנדיג פון קבלה ווי דאס שטייט בפני עצמה אן א פארטייטש אין אנדערע עניינים ביז דאס קומט אראפ אין הלכה למעשה אין פסקי דינים ביז פסקי דינים צו א תינוק בן יומו אפילו וואס בשנים קען ער זיין כך וכך, אבער בנוגע צו דין והלכה איז דאס א תינוק בן יומו.